ארום דער ווערבע, דערציילונגען פון מנוחה רמ, געלייענט צביה סערלין. גזלנים. אנגעלענט אויף דער ווערבע זיצט חוה און דערציילט אירע מעשות. זי איז פארטיפט אין דעם מיט לייב און לעבן. פילט ניט ווי דאס טיכל רוקט זיך איר אראפ פון קאפ און בלייבט הענגען אויפן אקסל. רייזל אנטקעגן איר הערט א פארגאפטע. אויך זי באמערקט ניט אז שלעמעלע פויזעט אראפ פון רעדנע און איז שוין באלד פארקראכן צו נאטען. ער שלאפט נאטע דער באלעגאלע. א פארהארעוועטער נאך שווערע יאזדעס א גאנצע וואך, שלאפט ער איצטער דעם שלאף פון די גערעכטע, ווי אלע שבת. מיטן ברייטן וועג בין איך געגאַנגען, באַמיט זיך חוה צו רעדן שטיל, אים ניט אויפֿצוּוועקן, און איר קול קלינגט געהיימענישפֿול. דער זאַמד אויף אים איז ווייך און געל ווי זאַפֿראַן. אַ חרפּה צו דערציילן, איך בראָדזשע באָרוועס, קיינער זעט דאָך ניט, מען קען מיינען, להבֿדיל, אַ גויע. זאגן אז עס איז אזוי היימליך צו גיין אליין קען איך ניט, וואס זאל איך אבער טאן, איר קענט דאך דעם וועג פארביי די זיבערטישטשינער וועלדער. אזוי גאר? איר זענט נאך קיינמאל אין יענע וועלדער ניט געווען? עס רעדט זיך אזוי, און איך, מיינט איר, בין יא געווען, אבער געזען האב איך זיי. א שפילכל צו זאגן מאגנאטן, גראפן פון אויסנלאנד קומען אהין אויף יאגד. דארט האלטן זיך נאך אויף בערן, לייבן, זוברעס, באנדיטן, ווער ניט? דאס הייסט א וואלד, אן אמת'ער וואלד פון די אמאליגע פארצייטיגע וועלדער. אפט גיי איך אים פארביי. נעם טאקע דעם זאמדיגן וועג. צוגלייך מיט אים, הינטער א שורה יונגע ביימלעך, ציט זיך אויך א שמאלע סטעזשקע. איז עס אבער שוין ניט דאס. דארטן וואקסט שוין מאך, פֿול שישקעס אָנגעשאָטן פֿון די סאָסנעס. נאָדלען שטעכן די פֿיס. קױם קומט מיר אױס צו גײן בײַ טאָג, װען די זון באַקט, גײ איך טאַקע צװישן די בײמער. דאָס מאָל אָבער איז געװען פֿאַרנאַכטלעך. די זון איז שױן געשטאַנען הינטערן װאַלד, און איך האָב געאײַלט מיט אַלע כּוחות. אַז איך גײ אַהײם, גײ איך ניט, נאָר איך לױף, בפֿרט אַז עס איז ערבֿ-שבת, האָב איך איבערגעלאָזט דעם סאָד אױף גאָטס באַראָט. און עס איז דא אויף וועמען זיך צו פארלאזן, רייזל קרוין, אז גאט וויל, אט הערט זיך איין און איר וועט אליין זען. חוה פארטראכט זיך, ארום איז שטיל, די גאס שלאפט, נאר אנטקעגן פלויט פון זרח'ס גארטן ווייזט זיך חיה פריידל, זוכט איר קאץ, זי רופט איר, שרייט און קוקט א טרויעריגע ווי זי דערווייטערט זיך אין ראזארע צווישן די בייטן, מסתמא דערזען דארטן א פייגעלע צי א פעלדמייזל. ביידע ווייבער הייבן אויף די קעפ צום גארטן. דערווייל באמערקט רייזל שלמהלען שוין אויף דער אנדערער זייט, הייבט זי זיך אויף, ברענגט אים צוריק אויף דער רעדנע, שיט אים אריין קלעצלעך אין שויס און איז גרייט ווידער צו הערן. איז וואס געשען יענעם פרייטאג? וואס האט פאסירט? קוקט חוה צו דער ערד מיט א דערפארענעם שמייכל, שאקלט פארדייגעט מיטן קאפ. שוין אלץ געזען רייזל קרוין, ניט ווייניג צרות דורכגעטראגן. זייט פרץ א ליכטיגן גן עדן זאל האבן האט מיר געלאזט און אוועק אויפן עולם האמת. נאך א נס עס איז דא א גאט וואס האט אן אויג אויף אלמנות און יתומים. אן אמת איז ער פעסטעט מיר ניט. אבער לאמיר ניט זינדיגן. וואס איז? זיין בת יחידה בין איך? הערט איר, אַזױ װי מען זעט ניט איצטער קײן נפֿש, אַזױ פּוסט איז דעמאָלט געװען דער װעג. קײן סקריפּ מיט קײן ראָד, קײן פֿוסגײער, גאָרניט. פֿײגל קראַקען, זינגען, טרעפֿט, עס צעשרײַט זיך אײנער פֿון אַ בױם, קען מען מײנען להבֿדיל אַ מענטש. בין איך אים מוחל די טבֿע, װײַל בסך-הכּל אַז איך דערהער עמעץ קומט אָן, רײַסט זיך מיר אָפּ דאָס האַרץ. מען קען דען וויסן ווער? אט האט מיר אנומלטן נאטאשע די זיבערטיטשינער דערציילט וועגן מוכע דעם גזלן, האט זיך מיר די הויט גערונצלט, איר שפילט זיך מיט אים? וואס? איר האט ניט געהערט פון מוכע דעם באנדיט? ניין, פארענטפערט זיך רייזל, און דער נייגער שפארט איר פון די אויגן. מוכע דער באנדיט מיט די ווייסע הענטשקעס? וואס שאקלט איר מיטן קאפ? ווער ווייסט ניט פון אים? דער וואס האט זיך ארויסגענומען א געזונטן צאן און אריינגעשטעלט א גאלדענעם, מוכע מיטן גאלדענעם צאן, וואס טוט ער? וואס טוט ער? גארניט, פירט נאר אן מיט זיין באנדע, אלע זענען זיי פריציש געקלעדט, רעכט איר האט זיי שוין געזען, מען קען זיי דען דערקענען? זעען אויס געוויינטלעך ווי מענטשן. ערגער פון חיות זענען זיי. מוכעס געליבטע איז עס די דאַמע מיט דער שוואַרצער האַנט. מען זאָגט, צו פייוול פאַקטער איז זי אַנומלטן אַריינגעקומען. כּלומרשט פאַרלאָרן זיך אין וועג. איז זי געזעסן ביים טיש, גערעדט, דערציילט ווייס איך וואָס. מיט אַ מאָל האָט זי אַוועקגעלייגט איר האַנט אויפן טיש, אַ שוואַרצע ווי סאַמעט.

מיט יעפימקין איז געשען פריער, אסאך פריער, דעמאלט האט ער נאך אנגעפירט מיט דער באנדע, אין די וועלדער האבן זיי זיך אלע אויפגעהאלטן, הרג'נען א מענטש איז ביי אים געווען גארניט, א לאז אראפ די דובינע און שוין, אז מען שמועסט א וואלדגזלן. יארן האט מען אים ארומגעזוכט, וואס האט מען אלץ נישט צוגעזאגט די פויערים פון די ארומיקע דערפער פארן כאפן אים. אָט איז מען שוין געווען אויף זיינע שפּורן, אַפילו אים געכאַפּט, און ווי אַ מכשף איז ער פון אונטער די הענט נעלם געוואָרן. און גיי זוך די קאַץ איבערן וואַסער. זיצן זיי איין מאָל אַלע גזלנים אין וואַלד אַרום אַ פייער, זיי קלייבן זיך עסן וועטשערע, דערהערן זיי טריט ביים וועג. פעסטע געמאסטענע טריט. איז אים קאנטיג לאינגווייליג געווען יעפימקען שיקט ער ניט קיינעם, הייבט זיך אליין אויף פון ארט און גייט צום וועג. נו, איז וואס געשען? מיט איין ראזמאך פון זיין דובינע האט ער דעם דורכגייער אוועקגעלייגט א טויטן. אפגעטאן דאס שטיקל ארבעט און גלייך זיך גענומען צו די קעשענעס. רייזל קרוין, פינף קאפיקעס האט ער געפונען. האָט ער אױסגעשפּיגן פֿאַר פֿאַרדראָס, פֿאַרדרײט אַ מאַכאָרקע, אָנגעצונדן אַ שװעבעלע צום פֿאַררױכערן, און פֿינצטער איז אים געװאָרן אין די אױגן. לעבן אים אױף דער ערד איז געלעגן זײַן אײגענער טאַטע. האָט ער זיך אַראָפּגעלאָזט אױף די קני און געװײנט נעבעך װי אַ ביבער. דערװײַל איז געװאָרן שפּעט, די באַנדיטן װאַרטן, װאַרטן, ניטאָ אים האָבן זײ זיך. טולענדיג צו די ביימער צוגעשלייכט צום וועג, זעהן וואס איז געווארן מיט זייער אטאמאן. הימל און ערד האבן געזעהן ווי אלע האבן זיך אראפגעלאזט אויף די קני, געכליפעט האבן זיי, די אלטע באנדיטן באגאסן זיך מיט טרערן, פון יעפימקע'ס קלאגן האט א שטיין געקענט צעגיין, טאטע לעבן, טאטע איינציגער האט ער גערעוועט, אז עס האט אנגעהויבן שאריען אויפן הימל. איז געבליבן נאָר דער מאָרגנשטערן, האָבן אַלע זיך צערוקט אין זייערע באַהעלטענישן, ער איינער איז געבליבן אויפֿן אָרט, געוואַרט ביז סטראַזשניקעס זענען געקומען, געשמידט אים אין קייטן און אַוועקגעפֿירט. אַז איך גיי, טײַערינקע, מיט דעם אָ וועג, האָב איך עס אַלץ פֿאַר מײַנע אויגן, זע עס טאָטשנע אַזוי ווי עס האָט פּאַסירט, גלייבט מיר, אַז דאָס האַרץ װײנט אין מיר. אַלמעכטיקער אין הימל, טראַכט זיך בשעת-מעשׂה, צו װאָס האָסטו געדאַרפֿט, אַז יפֿימקע זאָל נעבעך זײַן אַ גזלן? און צו װאָס טױגן דיר בכלל אַזױ פֿיל גזלנים? אָבער גײ, טענה זיך אױס מיט גאָט, אַז אין דער אמתן פֿעלן מיר ניט קײן דאגות. חוץ דעם, פארשטייט איר מיר? איך לויף מיטן וועג אהיים, עס איז פרייטאג, בלייבט שוין דער אפפאד אין סאד ניט אויפגעקליבן, גוט וועט זיין עס וועט ניט רעגענען, זיי וועלן ניט צעפוילט ווערן די עפל, וועל איך מיט די הענט ניט געוואשנס הילף זיי אויפקלייבן זונטיק, דינגען א פויער מיט א פורל און אוועקלאזן זיך איבער די דערפער זיי אויסבייטן אויף בולבעס. אז ווי לאנג די פויערים האבן נאך די בולבעס אין פעלד זענען זיי ניט קארג. וואס זאל איך טאן? איך מוז דאך מפרנס זיין מיינע קינדערלעך זאלן געזונט זיין. און טראכט איך פון זיי, פארדריסט מיר אויף זיך אליין. צו שפעט ארויסגעגאנגען. זיי ווארטן נעבעך הונגעריקע, קוקן אויס די אייגעלעך. מיט אמאל איך דערהער טריט. און וואו? דווקא צווישן די ביימער. פאר שרעק קוק איך צום וועג, קיין נפש ניטא, און איידער איך באווייז נאך א טראכט צו טאן, פון צווישן די ביימער עס רוקט זיך ארויס און בלייבט שטיין אנטקעגן מיר א חיה, א גרויסע, א הויכע מיט לאנגע דינע פיס. זי שטייט, קוקט אויף מיר. איך זעה איך בין פארפאלן. ניטא זיך וואו צו ראטעווען, כאטש זינק אין דער ערד אריין. לויפן איז אומזיסט, זי שטייט אפאר טריט פון מיר. קוק איך אויף איר און פיל דאס הארץ שטעלט זיך מיר אפ. גאט מיין איינציגער בעט איך, ברענג מיך א לעבעדיגע צו מיינע ארעמע יתומים, שטראף מיך ניט מיט דער חיה, ביסט דאך א טאטע. און רייזל טייערע, איך זע די פיס רירן זיך שוין ביי איר, אט אט זי ווארפט זיך אויף מיר. און דא איז געשען א נס. זי האָט מיר נאָך אַ מאָל אָנגעקוקט, נאָר מיט אױגן פֿון אַ מענטש. אַזױ מילד און גוט האָט זי אַ קוק געטאָן אױף מיר, זיך אױסגעדרײט און אַנטלאָפֿן צוריק אין װאַלד אַרײַן. אַנטלאָפֿן, רײזל גאָלד, אַ מאַמע זאָל איך אַזױ זײַן צו מײַנע קינדער? גאָט אַלײן האָט זיך אױף מיר דערבאַרעמט. אַ ייִדענע בלײַבט אַ ייִדענע, מסתּמא אַ סרנע געװען. ביידע ווייבער ציטערן אויף פון נטעס אפרופן זיך, זיי האבן אינגאנצן פארגעסן אן אים און ער ליגט גאר און הערט די מעשות. טפו טפו שפייען זיי פאר שרעק. אסאך סארנעס האלטן זיך אויף דארט אין וואלד. דרייט זיך נטע איבער אויף דער אנדערע זייט. און אז א סארנע איז וואס? פארדריסט עס שיין חוהן אין ביין אריין. אז א סארנע האט זי זיך פאר אייך דערשראקן. אוי ר' נטע, איר זענט דאך א איד א בר דעת, ווי קומט דאס צו אייך אזא נארישקייט? געהערט דיבורים, זי האט זיך פאר מיר דערשראקן. וואס איז דא פאר מיר זיך צו שרעקן? איך האב דען הערנער? בערע'ס נדן. שפּעט בײַ נאַכט האָט לייבע אַ דערשראָקענער אָנגעקלאַפּט בײַ דער אַלטער טעקלע. באָבע טײַערע, האָט ער געשריִען, גיכער, דערבאַרעם זיך! טױבע גײט צו קינד! זי שרײַט, באָבע גוטע, זי שרײַט קולות! אַז זי שרײַט איז גוט, האָט טעקלע אים פֿאַרזיכערט. װען זײ זײַנען געקומען צו לױפֿן, האָט מען שױן טױבע ניט געהערט. זי האָט פֿאַרמאַכט די אױגן, זיך אָפּצורוען, און מער זי ניט געעפֿנט.

טליעט לאנג. גאר שפעט האט זיך עמעץ געכאפט און פארמאכט דעם קוימען. די פענסטער זענען געבליבן פארקאוועט, ניט אנגעהויבן אפילו אפצוטייען. ארום שטוב איז געלעגן פול שניי, קוים אין האלב האט מען געקענט עפענען די טיר. דער הויף הויך פארשאטן. האבן די שכנים געבראדעט מיט די לאפטשעס און חאדאקעס אויסגעטראטן א וועג. רייזל האט עטליכע מאל געפרובט אויפוועקן דער מאמען, גערופן, געשריען הויך, דערזען אבער אז אויך דער טאטע וויינט און דאס שטילערהייט האט זיי אראפגעלאזט דאס קול. ביידע האבן געכליפעט קוים צו דערהערן. שכנים זענען אריין און ארויס געגאנגען אויף די שפיצן פינגער, אויסגעטאן די היטלען, זיך געצעלעמט, זיך דורכגעווארפן מיט אפגעהאקטע שעפטשענדיגע רייד. ערשט ווען פון נאנטן דארף איז געקומען לייבעס ברודער זרח פאקטער מיט זיין ווייב, איז געווארן א מהומה. טויבע קרוין, איז זרח'טשע אריינגעפאלן אין שטוב מיט געוואלדן, ווי טוסטו אפ אזא זאך הארציגע, אויף וועמען האסטו איבערגעלאזט דיינע ארעמע קינדערלעך, ווער וועט זיי איצטער זיין א מאמע, ווער, יתומימלעך האסטו דאך איבערגעלאזט, אזוי יונג, אזוי יונג. זי האָט געשריען, וויגנדיק זיך ביי איר בעט. רייזל איז געשטאַנען לעבן איר מומען, געזען, אַז די מאַמע ענטפערט אַלץ ניט, איז זי אַוועק פון איר, געשטעלט זיך לעבן טאַטן. לייבע האָט אין זיין שטילן כליפּען ווי פּלוצלונג דערזען די בראָך. אַ כריפּ האָט זיך אַרויסגעריסן פון זיין האַלדז, פאַרהאַקט אים דעם אָטעם. דערנאָך האָט ער זיך צעהוסט. רייזל האָט ניט געוואוסט, וואָס מען קען טאָן, אַז די מומע זאָל אויפהערן צו געוואַלדעווען. די לוויה איז געווען א שטילע, זרח'טשע איז געווען הייזעריג ווי די וואנט, ווי נאר מען האט געקריגן דעם פויער מיט א פורל האט מען אפגעפירט דער מאמען אין שטאט, אין טהרה שטיבל האט עס אויך לאנג ניט געדויערט, עטליכע שעה שפעטער איז שוין לייבע געווען צוריק אין דארף. אריינגעקומען איז ער מיט א לאבן ברויט, אליין ניט געוואוסט ווער עס האט אים אריינגעלייגט אין וואגן. ביסט הונגעריג רייזעלע? האט ער ארויסבאקומען די פאר ווערטער און מער גארניט געזאגט. די טרערן זענען אין קנוילן איינגעפרארן אין האלז. הוסטנדיג האט ער אומגעווארפן דעם טאבורעט אויף וועלכן טויבע פלעגט שטענדיג שאבן די בולבעס, זיך אוועקגעזעצט אויף די סטאלוגעס, אראפגעצויגן די שטיוול, ארומגעקראכן אין די אניטשעס איבערן ליימענעם דיל. ער האט געכראקעט, געשפיגן, און ניט אויפגעהערט זיך צו וואונדערן, אז ער, דער טשאכוטניק, וואס דער טויט הענגט אים אויף דער נאז, לעבט, און זי, אזא געזונטער בוים, ליגט שוין אין דער ערד. קיינער האט גארניט געקענט זיך פארשטעלן, אז רייזל איז אזא פאלנער מענטש. א בריה, קיין עין-הרע. אמת, די שכנטעס לערנען זי, ווייזן צו, אבער די גאנצע מויד איז אלט נאר צען יאר. יוזעפע האָט גלײַך גענומען זײגן ישׂראליקן צוזאַמען מיט אַקולקען. מילך האָט זי געהאַט פֿאַר בײדן. די צײַט איז פּאַמעלעך געגאַנגען. לײבע האָט אַלץ געהוסט, געשפּיגן, ביז אין אײנער אַ האַרבסטיק רעגנדיקער נאַכט האָט ער אױסגעהױכט די נשמה. מען האָט זיך ניט אַרומגעזען, װי ישׂראליק איז אױסגעװאַקסן און שױן געדאַרפֿט גײן אין חדר, און רײזל איז געװאָרן אַ כּלה-מױד. זרח איר פעטער האט שוין פון לאנג געזוכט א שידוך פאר איר, וואס איז דער תכלית צו לאזן אזוי די צוויי יתומים אין דארף? ביז איין מאל האט ער, פארנדיג מיט די קאנען מילך אין שטאט אריין, באגעגנט בערען. בערע איז שוין אן אלטער בחור. נאכן דריטן צענדליג זאגט מען. מען ווייס אז יארן לאנג איז ער פארקאכט אין זיין קוזינ'קע מיכלע. זי אבער וויל אפילו ניט קוקן אין זיין זייט. עס טוט אים וויי. נאך אלעמען, טראכט ער, זיינען מיר פון זעלבן יחוס. האלט זי זיך אבער פאר א גאנצע אינטעליגענט'קע. דרייט זיך ארום מיט די חלוצים און וויל גאר אוועקפארן קיין ארץ ישראל. און אים ווי אויף צו להכעיס ציט צו איר, קומט ער זיצן ביי דער מומען אביסל, וואס? מען טאר שוין ניט אריינגיין צו אן אייגענער מומען אז מען וויל? פרעגט ער זיך אפט מיט א טענה, כאטש קיינער זאגט אים גארניט, אדרבה, די מומע איז זייער גוט צו אים. אמאל טרעפט ער אויך מיכלען אין שטוב, קלייבט זי זיך פונקט ארויסצוגיין.

און גאָר מאָדנע הײבט אים אָן קלאַפּן דאָס האַרץ, װען ער הערט זי אָנקומען. ער דערקענט אירע טריט שױן אין אָנהײב פֿון הױף. אױפֿן װעג צוריק אַהײם, מאַכט ער זיך יעדעס מאָל קלאָר, אַז פֿון דער מיכלען קײַט ער אַ לאָקש. ער פֿאַרהאַלט זיך אין שטאַל, גיט דעם פֿערד זײַן פּאָרציע האָבער, פֿירט אים צום ברונעם אָנפּױען, נאָר. נאכדעם זיצט ער לאנג א בארוועסער אויף דעם קלאץ פארן שטוב, ביז עס הייבט אים אן שלעפערן, גייט ער אין שטוב זיך לייגן. בערע פאלט באלד אריין אין אזא שלאף, אז ער באווייזט קוים זיך איבערדרייען אויף דער אנדערער זייט. פארטאג, מיט דער זון, שטייט ער אויף, שפאנט איין דאס פערד און פארט אין לעסאפילנע נאך א וואגן ם, פאר עמיצן וואס האט באשטעלט, ברענגט ער אויך א וואגן געלן זאמד פון די גריבער, און אז מען דארף אמאל פאר אן ארעמער אלמנה ברענגען עפעס אנבאצאלט, איז אויך ניט קיין בייז, ער טיילט די מצוה מיטן פערד, אויך א גאט'ס באשעפעניש. און ער שיקט טאקע צו חיונה פאר ביידן, בערע האט אפילו אפגעלייגט א פאר זלאטעס. ווער ווייס ווילאנג עס וואלט זיך נאך אלץ אזוי געצויגן, ווען ער באגעגנט ניט זארעכ פּאַקט ער אים אין װעג. בערע! איז יענער צוגעטראָטן גלײַך צום ענין, האַלטסטו ניט אַמאָל בײַ אַ שידוך? בערען האָט עס אַזױ צעפּודזשעט, אַז אים האָט זיך געדאַכט, דאָס פֿערד יאָגט אַװעק. פּררר! האָט ער אױסגעשריִען. דערנאָך האָט ער זיך לעקעשעװאַטע פֿאַרטראַכט, דערמאָנט זיך, אַז שױן עטלעכע חדשים האָט ער מיכלען ניט געזען, זי הולעט ארום ערגעץ אויף א הכשרה, ער קען זיך ניט דערמאנען אין וועלכע שטאט, און ער האט עס געוואוסט, די מומע האט אים געזאגט, געוויזן אפילו א קאנווערט מיט מיכלע'ס אייגענע האנטשריפט. איז וואס טראכסטו אזוי בערע? וואוינסט אין אזא שטוב מיט אזא גרויסן גארטן, זינט דיין מאמע איז געשטארבן ביסטו אליין ווי א שטיין. נעם אריין א ווייב אין שטוב, וועסטו האבן א באלעבאסטע, וועסט זיך מחיה זיין. און א מיידל האב איך פאר דיר, א גאלד, א שיינע, ניט קיין נידעריקע, פאר דיין מאס, און פון יחוס, ניט אבי ווער. בערע האט אים אנגעקוקט מיט א פרעגנדיקן בליק. איך רעד פון מיין פלימעניצע רעדל רעד איך. א געראטענע מויד.

פארנאכט בעתן אנפויען דעם פערד האט ער ווידער א טראכט געטאן וועגן רעזלען, אזא ווי מיכלע זיך פארגעשטעלט, און עס האט אים אויסגעזען זייער ממושות'דיג. א פאר זלאטעס איז פאראן, האט ער געטראכט, איך וועל זי אויסקליידן, קויפן א שיינעם שבת'דיגן שאל, עס וועט קומען א יום טוב, וועט זי זיך אויספוצן, ער וועט נעמען דעם טלית זעקל וואס זי וועט אויסהעפטן, א גראנאט, א פלושענעם.

האט איר דאס הארץ א זאג געטאן אז דאס מוז זיין דער וואס איר פעטער האט געזאגט, דער שידוך. זי האט נאך קוים באוויזן אריינצושטעקן אין זאצעפקע דעם שפענדל אויפן שטריקל ביים קלאמקע און איז דורך יוזעפעס גארטן אנטלאפן. אוועקגעיאגט מיטן טאל ווייט אראפ צו דער סאזשלקע, זיך פארגראבן אין די ווערבע קוסטעס און געלעגן שטיל ווי א קאטינקע. אויפן שכנישן הויף האט ישראליק זיך געשפילט מיט די שקצים, געזעסן אויף א הויכן זשיטשקע־בוים. וואס ווילסטו? האט אראפגעשריען צו בערען א יינגל פון א יאר אכט, א וואוקסיגער, א בלייכער, מיט שווארצע אויגן, נאך שווארצערע האר וואס האבן זיך ארויסגערוקט פון אונטער א גרויס היטל. צווישן די בלאנדע און בלוי אויגיגע שקצים האט בערע גלייך דערקענט אז דאס מוז זיין זרח'ס פלימעניק. האַו! האַו! האָט זיך דער חבֿרהמאַן צעבילט װי אַ הונט. װאָס זוכסטו דאָ? װוּ איז דײַן שװעסטער? דערהערט די פֿראַגע, איז ישׂראליק אַראָפּגעקראָכן פֿון בױם, אָפּגעמאָסטן דעם פֿרעמדן פֿון קאָפּ ביז די פֿיס, זיך אײַנגעבױגן, אױפֿגעהױבן אַ שטײן, פֿאַרמאַכט אײן אײגל און אַ װאָרף געטאָן גלײַך אין בערע. בערע. האט זיך ניט באוויזן ארומצוקוקן, ווי אויף אים האבן אנגעהויבן פאלן שטיינער איינס נאכן אנדערן. הערסט אויף צי ניט? האט ער זיך א יאג געטאן נאך אים, כ'וועל דיר כאפן, וועל איך דיר אויסדרייען א האנט מיט א פוס. איז ישׂראליק אנטלאפן. ערגעץ פארפאלן געווארן. בערע האט לאנג געווארט, געפרואווט אויך פארבייגיין דעם הויף וואוהין ישראליק איז אריינגעלאפן, הינער זענען דארט ארומגעקראכן אויף א קופע מיסט לעבן שטאל און געקוואקעט, א גרויסער גאלאגוצקער האן איז אויסגעגאנגען, א הינטל אויף א קייט האט הייזעריק זיך צעבילט ווען בערע האט אריינגעקוקט אינעווייניג אין שטעלכל, אין ערגעץ ארום האט מען קיין נפש ניט געזען, איז ער אריינגעקראכן צוריק אין וואגן און געפארן אהיים. אין איינעם א שיינעם פרימארגן האט מען באמערקט א יינגל זיך ארומדרייען ביי בערען אויפן הויף. אנגעטון איז ער געווען אין נייע קארטענע הויזן, א נייע היטל און א בלויע ציצענע רובאשקע. שכנים האבן געזעהן ווי ער האט ארויפגעווארפן א רידל אויפן וואגן, זיך אריינגעזעצט לעבן בערען, און ביידע זענען זיי אוועקגעפארן צו די גריבער הינטערן וואלד נאך געלן זאמד. ווער איז עס? האט מען געפרעגט. דאס איז זרח'ס פלימעניק, ער האט חתונה געהאט, בערע. מיט וועמען? מיט זרח'ס פלימעניצע, מיט רייזלען, די יתומה פון פעטריקי. האט ער דאס יינגל גענומען צו זיך? זייער שיין, זייער לייטיש. הער נאר הער, דאס איז דאך זיין נדן! האט דוד די הענטעלע זיך געוויצלט.

װאָס פֿעלט איר? אין פֿרילינג באַאַרבעט זי פֿאַר זײ דעם גאָרטן און האָט דאָרטן פֿון כּל גוטסקײט, בולבעס, ברוטשקע, מערן, בוריקעס, ציבעלעס. די פּאָר זלאָטעס דעם טאָג שלאָגט ער אױך אױס. אַ האָרעפּאַשנער ייִד בערע, און װי ער האַלט זײַן נדן! אַזױ װי אַן אמתער טאַטע איז ער צו אים. דער נדן אַלײן איז אױך אַ װױלער, װאַקסט קײן עין־הרע װי אױף הײװן. יא, גרויס געווארן בערעס נדן און העלפט אים, שפארט צו. איך זאג אייך פון בערעס נדן וועט ווערן א מענטש. אטא האט ער אים אוועק געגעבן צום רעבן ר' פייוועלע. דווקא צו א גוטן רעבן. אלץ צוליב רעזלען. ער שאנעוועט זי. עס גייט איר אין לעבן דער ברודער זאל זיך אויסלערנען קדיש. א ניט קריכט אים אין קאפ דער קדיש נעכטיגע טעג. ער יאגט זיך ארום נאך טויבן. איין מאל ווען בער איז געקומען אהיים האט ער געטראפן רעזלען א פארוויינטע. וואס איז געשען? ער האט געמיינט א קינד איז חלילה שלאף געווארן. מען האט אים ארויסגעטריבן פון חדר. האט רעזל ארויסגעכליפעט. דער רבי אליין איז געקומען זיך קלאגן אז ער האט ארויסגעהאקט א שויב ביי שרה די קצב'טע און אנטלאפן. ווער ווייס וואו ער שאטייעט זיך ארום. ר' פייוול בעט זיך מען זאל אים מער ניט שיקן אין חדר. ער איז שוואך און קראנק זאגט ער, ער האט ניט קיין כח צו וואויעווען מיט אים. באצאל פאר דער שויב! האט בערע א בורטש געטאן און איז ארויס אנפויען דעם פערד. בערע, וואס וועט זיין? איז רייזל אים נאכגעלאפן, ער וועט דאך בלייבן א גוי, ער האט דאך ניט קיין טאטן ווער זאל אים שטראפן, ער דארף זיך דאך אויסלערנען קדיש זאגן. זאָלן מיר די הענט אָפּדאַרן, אױב איך װעל אים אָנרירן? װאָס װילסטו, איך זאָל שלאָגן אַ יתום? מײנסט, אַז דײַן טאַטע ליגט אין קבֿר, קוקט אױס אױפֿן קדיש, און אַז מע זאָל שלאָגן זײַן קינד װעט אים ניט אַרן? הער אױף צו קלאָגן, ייִדענע, װעסט זען, ער װעט נאָך װערן אַ לײַט. יאָרן זענען געגאַנגען, אַװעק אַ װינטער, געקומען אַ זומער, װי דער שטײגער פֿון דער װעלט איז. און עמעץ האט שבת דערציילט אונטער דער ווערבע, דאכט זיך אפילו חווה אליין אז בערע האט אפגעגעבן זיין נדן צו צאלען דעם סטאלער. סוף כל סוף וועט ער מאכן פון נדן א לייט. וואס איז? וועט ער זיין א בעל מלאכה? שלעכט? מען זאגט ער וויל ניט אז זיין נדן זאל האבן צו טון מיטן פערד, ניט ווערן פארגרעבט. צאלע דער סטאלער ארבעט פארן דארף. נאך אין הארבסט נעמט ער אן די סטאלארקע פארן קומענדיגן פרילינג, ער דערשנאפט ווי נאר א פויער שטעלט צוזאמען דעם איזרוב היט ער שוין צו א באשטעלונג אויף טירן און פענסטער, א גאנצן ווינטער איז טאקע שוואכליך, ניטא קיין סך צו טון, מען גרייט צו וואס עס לאזט זיך. ווי נאר דער שניי לאזט אבער אפ, גלייך נאך פסח, גייט מען אוועק אויפן דארף, מען שטעלט זיך צו דער ארבעט פאר טאג, און מען הארעוועט אפ ביז פינסטער. זיי שלאפן די סטרוזשקעס, עסן בולבע קאשע מיט זויער מילך, אייער, וואס ניט איז אבי ניט קיין טרפות. הונגעריג איז מען ניט, און שבת האלטן קומט מען אהיים. רעזל אליין איז באווארפן מיט קינדערלעך זאלן געזונט זיין, איינער שוין אין חדר, דער אנדערער לויפט ארום איבערן הויף, א מיידעלע, א נאמען נאך דער מאמען עליה השלום, איז נאך ביי דער ברוסט. בערע הארעוועט אויסצושלאגן די חיונה. אידן האבן אויפגעהערט נוצן געלן זאמד, זעלטן אפילו מען שיט אויס דעם הויף. ווער רעדט אין די שטיבער, לייגט מען פאדלאגעס און מען וואשט די ברעטער.

רעדט זעלטן, אבער מענטשן דערציילן אז ער איז א גאנצער ידיד מיט סטיאפקען וואס איז ארויס פון טורמע. מען ווארנט רעזלען אז דאס קען זיך אמאל שלעכט ענדיקן, פרובט זי רעדן מיט אים, ענטפערט ער ווי די וואנט. אסאך שפעטער ווי עס איז געשען האט רעזל זיך דערוואוסט אז צאלי האט אפגעזאגט ישראליקן פון דער שטעלע. אַז די אַרבעט ליגט אים אין דער לינקער פּאה, האָט זיך צאַלי פֿאַרענטפֿערט פֿאַר בערען, איך דאַרף האָבן די פֿענצטער און די טירן, און ער װערט מיר אין מיצקע דערינען פֿאַרפֿאַלן אױף טעג און נעכט. װאָס זאָל איך טאָן? פֿאַרשטײ, איך מוז האָבן אַ פּאָסטאָיאַנעם מענטשן. ער.